מיר האלטן ווייטער וואס רבי אביגדור רעדט פון תורה זאכן, פון די ספר פון פון אלע פרשות, און ער גייט אדורך די פרשות און ער רעדט אביסל אדורך. נעכטן האבן מיר גערעדט, שלומי האט נישט געהערט עס, מיר קורץ איבערזאגן, נעכטן האבן מיר געזאגט ווי א מענטש דארף טון וואס ער האט צו טון אין לעבן, אזוי ווי אברהם אבינו האט צובראכן אלע געטשקעס, ער האט געוואוסט אז ס'איז דעינדזשערס, ער געוואוסט אז ס'איז א געפערליכע זאך וואס ער טוט, נאך אלץ וואס האט ער געטון? ער איז געגאנגען זיין וועג, ער האט געוואוסט דאס איז די ריכטיגע זאך, טו איך די ריכטיגע זאך, איי מען גייט מיך אפשר הרג'נען? איי דאנט קעיר, דאס איז, דארפסט נישט איינשטעלן דיין לעבן, ניין, אבער מען דארף זיך אויסלעבן, מ'דארף נישט קוקן וואס מיין חבר זאגט, ער האט זיך יא, ווייל ער איז געווען אויף א אנדערע מדריגה, משה רבינו, זאגט ער איז געווען די העכסטע די גרעסטע מענטש אויף די וועלט, משה רבינו.

כ'וואלט געקענט קאופן מיט דיר. יא. סאו משה געווען די גרעסטע די גרעסטע די גרעסטע איד די גרעסטע נביא פון גאנץ כלל ישראל. אברהם אבינו האט געוויזן א וועג פאר כלל ישראל אז דו זארג דיך נישט וואס יענער טראכט, דיין חבר זאגט אזוי, יענער לאכט פון דיך, יענער דרייט מיט די נאז, דו טו וואס די באשעפער וויל פון דיך. אמאל דארף מען פרעגן א טאטע וואס די באשעפער וויל פון דיך, אמאל דארף מען פרעגן א רבי אין חדר, אמאל דארפסטו פרעגן א מגיד שיעור אין ישיבה, אמאל דארף מען פרעגן א עלטערע איד, אמאל א צדיק, אמאל א גדול הדור, יעדע זאך האט זיך זיין זאך וועם מען דארף פרעגן אויב מ'ווייסט נישט, אבער מען דארף וויסן אז איך גיי מיט די מהלך וואס די אייבערשטער וויל פון מיך, ווען איך ווייס וואס איך דארף צו טון, דאס גיי איך צו טון, נישט קיין חילוק וואס יענער טראכט, וואס יענער דרייט מיט די נאז, דאס גייט מיך נישט אן, איך טו די ריכטיגע זאך, אבער משה רבינו איז געווען נאך גרעסער פון דעם. סאו דאס איז וויל ער וויסן, אקעי משה רבינו איז געווען די גרעסטע מענטש, די גרעסטע מאן פון כלל ישראל לאמיר זאגן, אבער ווער איז געווען די גרעסטע פרוי פון כלל ישראל? יא? ווער איז געווען די גרעסטע פרוי אין כלל ישראל? זאגט רבי אביגדור ס'שטייט נישט קלאר, אבער לכאורה איז עס געווען שרה, פארוואס? ווייל מ'זעהט ביי ציפורה, ווער איז געווען ציפורה? די פרוי פון משה, יא? די תורה זאגט נישט עפעס אז זי האט מיטגעמאכט, די תורה פארציילט נישט ווי ציפורה האט געהאלפן משה רבינו צו פירן כלל ישראל, אדער זי איז געווען א גרויסע נביאה, שטייט נישט, און שטייט אפילו אז משה רבינו האט זיך געדארפט סעפערעיטן פון זי. סאו אויף ציפורה אליינס שטייט נישט אסאך, אבער אויף שרה שטייט, אברהם האט מגייר געווען די מענער, און שרה זי האט מגייר געווען די פרויען, זעהט מען אז שרה, זי איז געווען די נביאה, די פרוי וואס האט מיטגעמאכט מיט איר מאן, וואס זי האט אים געהאלפט און געשטיצט, איז אוודאי אז אברהם אבינו געווען אזוי גרויס, איז שרה אויך געווען אזא גרויסע פרוי, און זאגט רבי אביגדור דאס איז מסתמא די פשט, אז זי איז געווען מסתמא פון די גרעסטע פרויען, אדער די גרעסטע פרוי אין כלל ישראל. זעט מען ווי איינער טוט מיט א צווייטן, מען העלפט א צווייטן צו טון א גוטע זאך, דאס איז אויך גערעכנט פאר זיך אויך א מורא'דיגע זאך. אמאל מען זעט איינער טוט א זאך און דו קענסט שטיין אויפן זייט אדער קענסטו מיטמאכן מיט יענעם, דו זעסט איינער טוט א גוטע זאך, מאך מיט מיט יענעם, העלף אים צו, און דעמאלטס ווערסטו א חלק פון די גאנצע זאך און דו ווערסט אויך גרויס פון דעם, ווען דו קענסט מקיים זיין די מצוה. און דו מאכסט מיט מיט יענעמס מצוה, אפילו דו מאכסט נאר מיט מיט יענעמס מצוה, אבער דו מאכסט אויך מיט, דו לייגסט אריין דיין גאנצע נשמה, ווערט עס אויסגערעכנט אז דו מאכסט די מצוה אויך, און דו ווערסט גרויס פון דעם. און דאס קען מען אין זיך לערנען פון די פון די זאך וואס ר' אביגדור רעדט פון. יעצט ווינטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט, און שטייטס אויף געזונטערהייט.